א בליק אויף ייִדיש-וואַרשעווער קולטור-אויפֿפּלי צווישן צוויי וועלט-מלחמות. אַז מען זאָגט ייִדיש אין וואַרשע, מוז מען זיך אָפּגעבן אַ דין-וחשבון, אַז אין דעם זין קאָן מען אייגנטלעך רעדן בלויז וועגן אַ רעלאַטיוו קורצן פּעריאָד, בסך-הכּל אַ פֿופֿציק יאָר בערך, ווײַל קודם-כּל איז דער יידישער יישוב פון ווארשע בכלל נישט געווען אזוי אלט ווי מען מיינט. בלויז אין די צוואנציגער יארן פון ניינצנטן יארהונדערט האבן די יידן באקומען אפיציעלע רעכט אין ווארשע. טראצדעם וואס יידן האבן שוין געוואוינט אין דער שטאט נאך אין דרייצנטן יארהונדערט. והשנית, האט זיך דאס עיקרדיקע געזעלשאפטליכע לעבן פון ווארשעווער יידישן יישוב ביזן סאמע סוף פון ניינצענטן יארהונדערט אפגעשפילט אין דעם פארביסענעם קאמף פון דער חסידישער מחנה קעגן די מתנגדים פון איין זייט, און צווישן די ביידע קעגן די אסימילאטארישע קרייזן פון דער אנדערער זייט. אין דער אין דער קאמף קען דאך נאכנישט אריינגערעכנט ווערן אין דער קאטעגאריע פון קולטור-לעבן ווי מיר ווילן עס אויפפאסן. דער דאָזיקער קאַמף האָט זיך װאָס אַן אמת נישט אָפּגעשטעלט אױך אין אָנהײב פֿון צװאַנציקסטן יאָרהונדערט, אָבער שױן בײַם סוף פֿון די נײַנציקער יאָרן זענען אױפֿגעקומען אױף דער ייִדישער גאַס אין װאַרשע נײַע פֿאַקטאָרן, װעלכע האָבן ממש רעװאָלוציאָנירט דאָס ייִדישע לעבן. און װײַל מיר רעדן דאָ בפֿירוש װעגן קולטור-לעבן, װעלן מיר זיך נישט אָפּשטעלן באַזונדער אױף די פּאָליטיש-געזעלשאַפֿטלעכע גורמים, אבער עס איז קלאר אז דאס ערשיינען פון פאליטישע פארטייען, בעיקר פון די ארבעטער פארטייען, אויף דער אידישער גאס האט געהאט א קאלאסאלע באדייטונג און השפעה אויף דער עמאנציפאציע פון ברייטע אידישע שיכטן און גאנץ באזונדער פון דער יוגנט וועלכע האט זיך גענומען רייסן מיט גרויס אימפעט

הערץ בערגנער משה שימעל דער פאלקסדיכטער הערשעלע יחיאל לערער און דעם דורכאויס ווארשעווער דיכטער און פראזאייקער זעליג סעגאלאוויטש כדי צו געבן אפילו בלויז די קאנטורן פון דעם אלזייטיגן פילפארביגן דינאמישן און אינהאלטסרייכן קולטור-לעבן פון אידישן ווארשע ביז פאר דער קאטאסטראפע וואלט מען זיך געדארפט אפשטעלן ברייט אויפן פארצווייגטן שול-וועזן די צענדליגער פאלקסשולן, יידישע גימנאזיעס, סעמינארן און העכערע בילדונגס אנשטאלטן מיט יידיש, העברעאיש אדער פויליש אלס לערן-שפראכן, אדער גאר אוטראקוויסטישע שולן. מען וואלט געדארפט דערמאנען אויספירליך די ביכער-פארלאגן, ביבליאטעקן און בילדונגס-קורסן פאר דערוואקסענע,

און נישט ווייניג פון זיי האבן זיך געהאלטן ביים מיטן רעליגיעזן לאגער, פאר וועלכן יעדע קולטור אדער ליטעראטור, שוין אפגערעדט פון קונסט און טעאטער, זענען געווען טרייף פסול. די פארטייען, יוגנט באוועגונגען, די וועלטליכע שולן, דאס צייטונגס וועזן, און די ליטערארישע ווי אויך די קולטור טעטיקייטן האבן וואס אן אמת אסאך מיטגעהאלפן צום סעקולאריזירן דאס אידישע געזעלשאפטליכע לעבן, אבער די שפורן פון דעם נישט ווייטן עבר האט זיך גאר נאך געלאזט גאר שטארק פילן אין ברייטע קרייזן פון ווארשעווער אידנטום. מען טאר נישט פארגעסן אז מיט דער צייט האט אויך די רעליגיעזע און אפילו די חסידישע מחנה זיך אויסגעלערנט באנוצן מיט א היבש ביסל פון די מאדערנע מיטלען און דרכים,

א גאנץ היפשן באגאזש פון שטעטל. דאס שטעטל האט טאקע פארמאגט א גרויסע טראדיציע פון ווארעמער אידישקייט, פאלקסטימליכקייט און נאך אנדערע וויכטיגע אייגנשאפטן פון דער פוילישער ליבער פראווינץ, אבער עס איז שווער צו זאגן אז מיט זיין גאנצן דראנג צו דערהויבונג, צום שטייגן בארג ארויף עקאנאמיש און גייסטיג, האט דאס שטעטל און זיינע עמיגראנטן קיין ווארשע און אויך אין אנדערע ערטער מיטגעבראכט מיט זיך רעאלע

פארן וועלטליכן וויסן, פארן גייסטיגן אויפשטייג, פאר פראגרעס, פאר נאציאנאלן און געזעלשאפטליכן רענעסאנס. מיר טארן אויך נישט פארגעסן די שווערע עקאנאמישע באדינגונגען פון דעם גרויסן רוב אידן אין פוילן בכלל און אין ווארשע בפרט, די גרויסע ארעמקייט, די נאציאנאלע דערנידעריקונג, די שווערע שיקאנעס, און נישט איינמאל אויך ממש פאגראמען וועלכע האבן באגלייט דעם פוילישן און אויך דעם ווארשעווער איד, אין זיין טאג טעגליכן לעבן, ווען מיר שטעלן זיך פאר דעם נשמה'דיגן מצב פון די דאזיגע אידן, בעיקר פון דער יוגנט, און נאכדערצו ווען אזא איינער איז געקומען קיין ווארשע ווי א גרינער פון א פראווינץ שטעטל, וועלן מיר אפשר בעסער פארשטיין פארוואס אזא ברייטער שיכט פון ווארשעווער אידן האט זיך געווארפן מיט אזא אייפער צו קולטור-טעטיקייט, און זיך

מאגישע צוציאונגס-קראפט. נישט זעלטן האט מען דארטן געקענט באגעגענען א בחור וועלכער האט בגניבה אראפגענומען פון קאפ זיין קיילעכדיג אידיש היטעלע און אומבאהאלפן אויסבאהאלטן הינטער די אויערן זיינע לאנגע פאות. על פי רוב איז אזא באזוך אין אידישן טעאטער געווען דער סאמע ערשטער געוואגטער שריט ארויסצוגיין פון צווישן די ענגע ווענט פון בית מדרש, א שריט

נאך דער ארבעט, כדי צו לערנען גרינטליך און פלייסיג אזעלכע קעגנשטאנדן ווי ליטעראטור, געשיכטע פון טעאטער, דראמאטורגיע, דיקציע, און אזוי ווייטער. זיי האבן געלערנט ביי א צוואנציג לערערס פון א קאליבער ווי טאקע ווייכערט אליין, דאקטאר יצחק שיפער, דאקטאר רפאל מאלער, און אנדערע. און ערשט נאך די דריי יאר לערנען איז די סטודיא אויפגעטרעטן מיט עקספערימענטאלע פיעסן, געשטעלט אויף דעם מאדערנסטן אופן,

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,